טייערע ברידער, די וואך איז פרשת אמור, ס'איז אויך מעניני דיומא, ס'איז אויך מעניני די פרשה, ווייטער צו לערנען וועגן ספירת העומר, ספרתם לכם, שבע שבתות תמימות תהיינה, עדי מחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום. דאס איז די לשון הפסוק אין פרשת אמור. אינטערעסאנטע זאכן מען דארף טראכטן וועגן דעם נעקסטע וואך אין פרשת בהר, אבער זאגן עס שוין יעצט. ס'איז אינטערעסאנט אז די המשך נאך נאך די פרשה פון די מועדים ווען ס'גייט אדורך אלע מועדים פון שבת און אלע אנדערע מועדים. איז דא אזוי ווי א שייכות, דאס הייסט ס'איז דא שבת, די פרשה פון מועדים הייבט זיך אן פון שבת, כידוע, מועדי השם אשר תקראו אותם הייבט זיך אן אז וואס? אז ס'איז דא קודם כל שבת, וואס פארשטייען אונז פון דעם? אז כדי צו ארויסהאבן די סוד פון די מועדים, די עבודה פון די מועדים. חיות פון די מועדים דארף קודם זיין שבת, מען קען זען לפחות איינע פון די זאכן וואס על פי דרך הפשט אפילו האב איך געזען זאגן אזוי, אלע מועדים, באלד וועט מען טראכטן וועגן שבועות, אלע מועדים, צוויי עיקר מועדים, וואס האבן נעמען אין די תורה, חג המצות, חג הסוכות, אין די פרשה. זענען זיבן טעג, זיבן טעג, אכט טעג, זיבן טעג איז א וואך, איז אויב מען וויל פארשטיין די מועדים, פארוואס עס איז א וואך, פארוואס איז פסח א וואך, שבעת ימים תאכל מצות, פארוואס זיבן טעג, דארף מען דאך האבן קודם שבת, שבת איז זעקס טעג טוט מען מלאכה און די זיבנטע טאג שבת, אזוי אלע ימים טובים, יא, אפילו פסח איז אויך אזא סארט שבת, די ערשטע טאג איז שבת און די זיבעטע טאג איז שבת, די זעלבע זאך איז סוכות, די ערשטע טאג איז שבת און אכטע טאג איז שבת, אלעמאל דא אזא שייכות, קען זיין לויט. לויט ווי ס'איז משמע אין ספר דברים אז ס'דא ס'דא אזא געוויסע מהלך צו טראכטן אז די ערשטע טאג פסח איז בעצם אזוי ווי ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת, זעט אויס אז כאילו הגם ס'איז אויך דא איסור מלאכה ס'האט עכט נישט אזא דין יום טוב ס'איז בעצם די המשך פון קרבן פסח איז געווען י"ד סאיז אויך דא בעצם אכט טעג, ווארים זעקס טעג ארבעט מען די זיבנטע טאג רוהט מען, און אפילו א יום טוב זענען געבויט אויף דאס. קען פארשטיין נישט נאר פארוואס עס איז געבויט אויף יא, געווענליך לערנען אונז עס איז געבויט אויף מעשה בראשית, פשטות, ששת ימים פון ששת ימי בראשית, אבער אביסל אפילו מער, עס איז געבויט אויף די בעיסיק סקעדזשול, ס'איז דא א בעיסיק סקעדזשול, מען זאל לערנען אלעמאל אזוי, כדי צו פארשטיין דברים נעלמים, כדי צו פארשטיין העכערע זאכן, כדי צו פארשטיין. עולמות עליונים דארף מען פארשטיין די בעיסיק סקעדזשול פון די עולם הזה, אז איינער פארשטייט נישט וואס ס'מיינט אויפצושטיין אינדערפרי און צו זאגן קריאת שמע של שחרית און תפילה און תפילין און ציצית און פרישטאג, נאכדעם איז דא א גרעסערע סדר פון. זונטאג מאנטאג דינסטאג שבת אז איינער פארשטייט נישט האט נישט אין זיין בילט אין אזוי ווי די בעיסיק סאפטוועיר די בעיסיק וועג מהלך וויאזוי צו לעבן איז נישט מעגליך ער גייט פארשטיין שבת פון פון פסח וספרתם לכם ממחרת השבת צו פארשטיין וואס עס מיינט פסח קענסט נישט פארשטיין אזוי ווי יעדע זאך מיר האבן געלערנט אמאל וועגן די. די פרט די שכינה לעצטנס איז געווען א שיעור וועגן דעם כ'טריי צו געדענקען וועלכע אז די וועג צו פארשטיין גרויסע זאכן איז דאך צו פארשטיין קליינע זאכן די וועג צו פארשטיין גרויסע מאמענטן גרויסע תקופות גאנצעטע יארן גאנצעטע זיבן וואכן איז צו פארשטיין איין וואך. דאס איז די ערשטע די ערשטע זאך דארף מען אפילו א יום וואס מיר האבן געלערנט אמאל אז פאר די פרשה פון מועדים שטייט די ענין פון אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד מ'דארף קודם פארשטיין וואס מיינט יום אחד און זיכער אז מען דארף פארשטיין א וואך א וואך איז א איז א וויכטיגע זאך צו צו האבן אין קאפ ס'איז אוודאי די עיקר וועג אין אונז לעבן א וואך. איז דער איז דא דער ענין פון ששת ימי בראשית און ס'איז דא נאכדעם זעהט מען ס'איז דא זיבן און נאכדעם זעהט מען נאך די ערשטע יום טוב וואס דאס איז פסח יא חודש ראשון ערשטע חודש איז דא פסח נאכדעם גלייך נאכדעם קומט דא קרבן עומר און גלייך נאכדעם קומט וספרתם לכם ממחרת השבת האסט שוין פארשטאנען דעם ערשטן שבת פון פסח קענסטו מיט דעם גיין ווייטער שבע שבתות תמימות גאנצעטע זיבן וואכן און דער פסוק איז מסביר כאילו. צו ציילן זיבן זיבן שבתים זיבן וואכן סך הכל וועט זיין פופציג טעג דעמאלטס וועט מען מאכן די מנחה חדשה דעמאלטס וועסטו קענען מאכן וואס עס רופט זיך אין אנדערע פלעצער חג שבועות עס רופט זיך בעצם על שם זה עס הייסט דא שבת און שבועות יא די פשוט'ע טייטש שבת איז פון איין וואך און שבועות איז פון זיבן וואכן פון שבע שבתות ווערט שבועות.

ווער ס'ליינט ווייטער אין פרשת אמור זעט מען, בחודש השביעי באחד לחודש, זכרון תרועה, שוין דא עפעס א, אז די זיבטן חודש איז שוין א זאך, דאס איז פשוט פשט, אז מען מוטשעט זיך, וואס איז די פשט פון ראש השנה, שטייט נישט אין די תורה די טעם פארוואס איז ראש השנה, פשוט טייטש, ווייל ס'איז דער זיבעטער חודש, אזוי ווי די זיבעטע טאג, אזוי ווי די זיבעטע וואך, אזוי די זיבעטע חודש, און אזוי די זיבעטע יאר, און אזוי די זיבעטע מאל זיבן יאר, האט מען שוין פינף לעוועלס פון זיבן, וואס איז פשוטו של מקרא, פשוט מפורש אין די תורה, ס'דא זיבן טעג, כ'ווייס, ס'דא זיבן שעות אין א טאג, מ'קען צעטיילן א טאג אין זעקס שעות, אזוי א האלבע טאג, די זיבעטע, איך ווייס נישט, דאווענט מען שוין מנחה, אבער אטליעסט זיבן טעג, נאכדעם איז דא זיבן וואכן, נאכדעם איז דא זיבן חדשים, דאס איז ראש השנה, חודש השביעי, נאכדעם איז דא זיבן יאר, שמיטה, ושבתה הארץ שבת לשם, נאכדעם איז דא זיבן שבע שנים שבע פעמים, און די פופציגסטע יאר דאס איז יובל, סאו וועגן דעם. איז אין איין זין, זאלן מיר פארשטיין דא, צו לעבן, צו לעבן, לעבן לעבט נישט א מענטש פאר פופציג, איך מיין א מענטש לעבט פאר פופציג יאר, דאס איז אמת'דיגע מח, אמת'דיג איינער וואס איז הרי אני כבן שבעים שנה, וואס הייסט וואס איז שבעים שנה? אינטערעסאנט, יא, ביז די צוואנציג איז א מענטש א בעיבי, אינטערעסאנט, טראכט וועגן דעם. ביז די, אבער עס איז נישט נארמאל און נישט מענטש ביז שבעים שנה. ביז סארי ביז צוואנציג יא, ביז צוואנציג יאר א מענטש הייבט נישט אן צו זיין קיין מענטש, נאכדעם א ימי שנותינו בהם שבעים שנה א נארמאלער מענטש לעבט זיבעציג יאר דעמאלטס האט ער געלעבט א גאנצן יובל, סאו יובל איז בעצם א עדאלט לייף טיים, יא א עדאלט לייף טיים, און איך מיין אז דאס איז אפשר די ווארט פון יובל פאר דעם יובל, כדי איין לעבן, מען קען נישט פארקויפן והארץ לא תמכר לצמיתות, עפטער די ענד פון יעדע לעבן, אנדערע ווערטער אויב ס'דא שבת וואס מען געבט צוריק מען גייט צוריק ושוב ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות מען זאגט לה' הארץ יא.

שבת, וביום השביעי שבת, דעמאלטס יום שכולו שבת, יא מען רוהט דעמאלטס, מען זאגט מען רוהט אין קבר, אויב איינער האט געלעבט ריכטיג רוהט ער דעמאלטס. און זקן ושבע ימים איז אויך מלשון שביעה יא, געהאט א זאטן גרויסן פעטן זאטן לעבן, און איך מיין אז דאס איז די אמת'דיגע ווארט פון יובל, אבער דאס איז שוין באמת, ס'הייסט. יעדע זאך וואס מ'וועט לערנען אלעמאל, יעדע זאך, ס'איז דא צוויי וועגן פון לערנען, ס'הייסט איך קוק, איך הייב אן די צוויי, די צוויי קיצוניות'דיגסטע זאכן, ווי מ'זאגט פינף לעוועלס פון זיבן, אזוי צו פארשטיין, געווענליך פארשטייט מען אדער די קלענסטע לעוועל, א וואך, איך פארשטיי מער ווייניגער וואס מיינט א וואך, אדער א לעבן, א לייף טיים, קען הערן א בייאגריפי פון א מענטש איז א איז א שמיטה, זיינע זיבן שמיטות, א יובל, ביז ער קומט אן צו שנת החמשים, תשובו איש אל אחוזתו, יא ער גייט צוריק, נשמה גייט צוריק צו ווי ס'איז געקומען, דאס איז דאס איז יובל. און די אמת'דיגע הבנה איז יענץ, דאס איז די אמת, מען דארף, מען דארף דאס וויסן, און ס'דא א לשון פון, פון חכם, ר' אריסטו האט אויך געזען, אז מען קען נישט זאגן אויף א מענטש אז ער איז געווען א צופרידענער מענטש, ער האט געהאט א שבת'דיגע לעבן, נאר ס'איז דאך א גאנצע לעבן. אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, מען זאל זאגן דער, דער לעבן, די סארט לעבן, דאס איז די חיים ראויים, דאס איז א לעבן וואס איז ראוי צו להיקרא לעבן, דאס קען מען נישט א מענטש זאגן בחייו, דאס קען מען זאגן.

ער האט א תורה, ער פארשטייט עפעס. דאס איז איין איין לעוועל פון הבנה, און ס'איז בדרך השכל, בדרך הפרוטה פרוטה איז דאס לכאורה די מערסטע, מערסטע בעסטע וועג וואס איז דא. אבער אמת'דיג צו זאגן אז א מענטש האט עפעס פארשטאנען, מ'זאגט א מענטש, ווי דער מענטש, ער פארשטייט, ער פארשטייט אידישקייט, ער פארשטייט מענטשליכקייט, ער פארשטייט וויאזוי צו זיין א מענטש. אויב ער האט געלעבט זיבעציג יאר, און איז, און די הבנות וואס מענטשן קומען אן דורך צענדליגע דעקעידס פון לעבן, דאס איז דער, מ'זאגט ארבעים לבינה, ארבעים לבינה קען זיין, יא, א רמז, פערציג טעג האט מען געלערנט די תורה,

ס'איז גאנץ שווער ארויסצוגעבן, אבער איינער וואס קען מענטשן, פון דעם איז דא זקן זה קנה חכמה, יא, ס'דא זקן זה קנה חכמה פון די פרט, איך האב געלערנט גענוג, הייס איך בחינת זקן, דאס איז א בחינה, איז הרי אני כבן, זייער אינטערעסאנט, פסח זאגט מען הרי אני כבן שבעים שנה, דאס איז רבי אלעזר בן עזריה, ער איז כבן שבעים שנה, אקעי, ס'איז א כ', איך האלט ס'איז דא א כ'. נאך דעם אז איינער איז טאקע בן שבעים שנה איז ער נישט קיין פארגלייך, אפילו נעמט רבי אלעזר בן עזריה איז אזא בעל כשרון אזא עילוי אזא צדיק אלעס איז כבן שבעים שנה אבער ס'דאך אלץ נישט קיין פארגלייך צו זיין טאקע בן שבעים שנה דאס איז א גאנץ אנדערע לעוול און דאס איז דאס קומט קומען מענטשן אן אזוי ווי די גמרא זאגט תלמיד חכם ויום המיתה דאס הייסט פרשת דרכים דאס הייסט מ'קען זאגן אויף אים אז ער איז אנגעקומען. דאס איז א גאנץ אנדערע סארט לעוועל פון הבנה, דאס איז די אמת'ע, די אמת'ע, אויב אונז האבן א פראדזשעקט וואס הייסט לייף, די לעוועל פון הבנה וואס אונז ווילן איז יענץ, ס'טייטש די וועג וויאזוי מען קומט אן, איז נאך א וואך, וואס ווערט א חודש, וואס ווערט א יאר, וואס ווערט זיבן יאר, און פון די זיבן יאר ווערט, זיבן יאר איז שוין א תקופה פון לעבן, פון דעם ווערט א, ווערט א יובל, ווערט די הבנה אמיתית, ווערט די תכלית ההבנה. אבער דאס איז דאס זענען די סייקלס דאס זענען די גרעסערע און קלענערע סייקלס אין וואס אין וואס א מענטש לעבט און וואס די צוויי סארט צוויי עיקר סארט צוויי קיצוניות די קלענסטע און די גרעסטע וואס דאס כדי דאס ארויסצום איז געווענטליך די גרינגסטע צו קוקן אויף דעם איז וועגן דעם אונז לערנען דא זוהר הקדוש. פרשת תצוה, שבעה שבועות, לעצטע וואך האבן מיר עס געלערנט איין לעוועל, אין מיין זוהר דא איז דאס פרק ג' געווען אין די מאמר פון וויאזוי רוף איך עס דא? שבע סיבה מתוך למטה עס הייבט זיך עס אן, דארט האבן מיר גערעדט ווי מען דארף באקומען א גרעסערע מדריגה אדער ברענגען צו לעוועל פון נוק, מדריגה פון אשה צו מדריגה פון איש, ס'איז איין זאך, ס'איז באופן הכי כללי. יעצט וויל די זוהר מסביר זיין וואס איז בעצם די זיבן זיבן שבע שנים שבע פעמים די זיבן מאל זיבן וואכן זיבן מאל זיבן טעג און די זוהר בעצם ס'שטייט נישט אין די סעקענד בפירוש אבער בהמשך זעהט מען קלאר בעצם טראכט ער פון יובל און ווער ס'לערנט רמבן און די מקובלים וואס רעדן אסאך וועגן די פינף זיבנס וואס מיר האבן יעצט גערעדט זיבן טעג זיבן וואכן זיבן יאר זיבן שמיטות. און יובל ס'איז דא וואס זאגן אפילו זיבן יובלות אפשר איז דא נאך א סארט לעוועל יובל הגדול רופן עס אמאל און מען קען גיין ווייטער מען קען זאגן נאך נאך און נאך און נאך דאס איז שוין לעוועלס דאס איז שוין היסטאריע דאס איז שוין רעדט מען פון א גאנץ אנדערע לעוועל ביי א לייף טיים מדאורייתא יא איז דא יובל קען זיין אין היסטאריע איז דא מער איז דא זיבן יובלות ס'דא אזעלכע חשבונות פון זמן הבית קומט אויס זיבן יובלות אייך ש ל דאס איז שוין א אנדערע לעוועל דאס איז שוין דאס איז שוין פאר פאר. מדריגה פון גאט פאר מדריגה פון מלאכים צו טראכטן א מענטש קען דאך נישט אמת'דיג געדענקן מער ווי פופציג יאר, פופציג יאר דאס איז דאס איז א לעבן. איז יעצט אזוי, ווען די זוהר וויל טראכטן ער וויל מסביר זיין די ענין פון ספירת העומר, בעצם טראכט ער פון די ענין פון יובל, ס'איז זייער אינטערעסאנט, סאד רופט עס אלעמאל שמיטה ויובל, אזוי רופט ער די קבלה. רופט די צוויי מדריגות וואס זענען בעיקר אינטערעסירט אין שמיטה ויובל הגם בעצם מען קען שמיטה ויובל איז די זעלבע זאך אזוי ווי שבת און ספירת העומר אדער איז די זעלבע זאך אזוי ווי ספירת העומר אז מען קען זאגן אין חודש השביעי און אזוי ווייטער ס'איז אלץ די זעלבע די זעלבע סארט צוויי לעוועלס אבער שמיטה ויובל דארט איז די גרעסטע. דאס איז די אמת'ע גוון אזוי ווי מען זאגט אלעמאל פון כ'האב ליב די מעשה פון די קאצקער רבי די קאצקער חסידים האבן געזאגט אה ווי קען מען זאגן גאנץ תהלים אין איין אין איין טאג אזוי ווי די טשערנאבלער מנהג דוד המלך האט עס גענומען זיבעציג יאר צו זאגן תהלים יא אוודאי קען מען זאגן תהלים אין איין טאג ס'קען אפילו זיין א מענטש מען קען כ'האב געזעהן א שיינע ווארט עס זאגט איינער כ'ווייס נישט ווי ס'קומט אז. א שרייבער לעבט סלאוער פון סלאוער דען לייף, דאס הייסט כדי צו שרייבן א בוק, צו שרייבן עפעס אויף אזא מדריגה פון דעת, מ'רעדט נישט נאר פון שרייבן, מדריגה פון עקספיריענס, וואס ער וויל און יעדע א זאך וואס נעמט א האלבע שעה, ווי לאנג נעמט צו שרייבן א זאך וואס נעמט א האלבע שעה? אפשר דריי שעה, צוואנציג שעה, איינער האט מיר געזאגט לעצטענס א חבר האט געהאט א אינטערוויו מיט איינער פאר אפאר שעה, צוואנציג שעה שרייבן האט ער געהאלטן און ביים אראפשרייבן איין שעה דערפון, און דאס איז נאר די שרייבן די תוכן פון די ווערטער, אויב איינער וויל אויך שרייבן די קאנטעקסט, אויך שרייבן די פילינגס, יא ס'איז דא פעימעסלי פרוסט האט געשריבן א בוק אויף פיר און צוואנציג שעה, ס'איז זעקס זעקס בענדער, גראבע בענדער, צו מסביר זיין איין טאג, אפשר אפילו ווייניגער, איין מינוט, דאס איז ס'איז אין לדבר סוף, און ווי מער, דאס הייסט לערנען בעיון, דאס הייסט לערנען בעיון, יא, די בעלי עיון, זיי, ער לעבט בעיון, דאס הייסט די עיון איז סלאוער דען לייף, דאס דאס איז דאס איז די די לעוועל פון אראפ גיין צו קלענערע מדריגות, צו א סעקונדע, צו נאך קלענער. און. ווער ס'שרייבט, אבער ווער ס'ליינט, דאס איז מצד די שרייבער, מצד די ליינער איז דאך אבער פארקערט. סאו א ריעדער ליווס פעסטער דען לייף, איך ליין אין איין מינוט, אין איין פאר שעה קען איך ליינען א בוק וואס גייט אדורך כל ימות עולם, וואס גייט אדורך א גאנצטע לעבן. סאו איך לעב בעצם נישט בעיון, ס'נישט מעגליך, ס'נישטא אזא זאך ליינען בעיון, ליינען בעיון מיינט בעצם צוריק ארויס גיין פון די ליינען וואס מען ליינט אין די בוק אריין אין די אין די לעבן וואס האט געמאכט די בוק דאס איז די טייטש ליינען בעיון אויכעט אין גמרא אויכעט אין אלעס פאר דעם עיון איז א דבר שאין לו סוף עיון איז א דבר אזוי ווי הרמב"ם זאגט תלמוד איז דבר שאין לו קצבה תלמוד איז איז איז כל ימי חייו ס'איז נישט נישט נישטא קיין סוף פאר דעם ווייל ס'איז אזוי גרויס ווי לעבן איז אזוי גרויס איז דאס און נאך גרעסער איז דאך דא אסאך מענטשן וואס האבן שוין געלעבט און שוין געטראכט. סאו יעצט דארפן אונז אלעמאל וויסן ווי ווי אונז שטייען וועלכע וועלכע פון די צוויי זאכן טוען אונז אונז אר ווי טרייען טו ליוו סלאוער דען לייף אר פעסטער דען לייף אדער לייף וואס איז שלעכט מיט די פשטות אזוי ווי די לעבן איך האב געטראכט אז אויב צו ליינען איז איז שנעלער ווי לעבן און צו שרייבן איז סלאוער ווי לעבן איז צו רעדן איז בערך אזוי שנעל ווי לעבן אונזער אידישע א מענטשליכע לעבן גייט בפה פארדעם איז זייער אינטערעסאנט אז מען טראכט אז ספירת העומר זאגט מען בעל פה יא? חכמים האבן דאס געלערנט אז מ'דארף עס פארציילן הגם נישט אלע, ס'איז דא ספירה וואס איז נאר נאר אזוי וואס איז נאר וויאזוי הייסט עס? וואס איז נאר טעארעטיש מ'דארף מאכן א חשבון אזוי ווי ביי ביי נידה אזוי ווי ביי שמיטה איז נישט קלאר אז ס'דא אזא ענין פון זאגן היום כך וכך יום לנידה ספירת שבעה נקיים אבער דא האבן זיי געזאגט אז מ'מאכט בעל פה ס'הייסט וואס וואס וואס ווייזט דאס אונז אז די ספירת העומר דאס איז בערך די די ספיד אוו לייף דאס איז בערך ווי ס'איז נארמאל אבער אוודאי די עיון דערפון איז אסאך לענגער דאס הייסט די כתיבה דערפון פון דעם טראכט איך יעצט דא א חקירה ר' עקיבא איגר צו מ'קען יוצא זיין כתיבת העו ספירת העומר בכתיבה כתיבה כדיבור איז אינטערעסאנט בכלל אזא חקירה דאס הייסט ס'האט א דין פון דיבור ס'ווענדט זיך לגבי וואס כתיבה איז אנדערש ווי דיבור ס'איז זייער אנדערש און ס'איז פשוט בעיני אז מ'קען נישט יוצא זיין ספירת העומר בכתיבה. ווייל כתיבה קען זיין אדער מחשבה, לויט וואס איך טראכט יעצט, אדער מחשבה, דאס הייסט איך צייכן זיך צו, איך האלט קאפ, אקעי האלטן קאפ דארף דאך נישט קיין דיבור, דאס איז דאך נישט די ווארט פון די זאגן ספירה, אדער די טייטש, אז מען זאגט מען גייט אריין טיפער, ס'איז מער בעיון, דעמאלטס וועט מען נישט אנקומען צו שבועות, יא? שטעל דיך פאר אז איינער דארף האבן, שטעל דיך פאר אז איינער דארף האבן ספירת העומר, אז יעצט מחזק זיין יא, איך פארשטיי קיינמאל נישט מענטשן וואס זאגן אז ספירת העומר איז זיבן בחינות, ס'איז זיבן מידות, דארף מען מתקן זיין האלא, צו מתקן זיין די מידות, איך זאג דיר זיך עס נעמט מער ווי ניין און פערציג טעג, נישטא אזא זאך, און ער גייט ח ח לאחר זמן עשה חסד שבחסד, נישטא אזא זאך, וואס דארט זיבן? מען קען עפעס מתקן זיין די מידות אין זיבן וואכן? איז דא בכלל אזא זאך? קענסט סך הכל זאגן ס'איז א רמז, ווילסט מיך מעורר זיין? אקעי הלוואי הלוואי און איך מיין ערנסט די קשיא, מ'דארף, אז מ'לערנט זאכן דארף מען, דארף מען עס נעמען ערנסט, מ'דארף, מ'דארף, מ'דארף, מ'דארף פרעגן די קשיא, ווען איינער זאגט יא זיבן מידות פיקסן, האלא, וואס, וואס, וואס, האסט אמאל געהערט איינער וואס פיקסט אין זיבן, אין זיבן וואכן זיינע מידות יעדן טאג לויט עפעס א מאפע, עס ארבעט בכלל נישט אזוי, נישטא אזא זאך, נאר וואס, דאס איז. די איידיעל דאס איז די דאס איז די דיבר דאס איז די די מ'קען זאגן אה יא נארמאל לעבן גייט אזוי ס'דא זיבן טעג זיבן זיבן וואכן כ'ווייס דאס איז דאס איז די ספיד אוו לייף די בדיבור נישט די אמת'דיגע ס'איז נאר אינטערעסאנט כדי צו אפילו צו לעבן אליינס יא דו ווילסט איינער וואס האט א גוט לעבן מ'זאגט ס'הייסט ארך אפים יא ס'אינטערעסאנט ר' נחמן ברסלב האט אזא האט אזא לענגווידזש ער זאגט אז יעדן טאג הייבט אן א מענטש איז זייער קורץ ווען א מענטש איז מצומצם ס'איז בחינת קצר ימים, בחינת קוצר רוח. זאגט ער אז ער גייט אריין, ער לערנט, ער דאווענט, ער באקומט ברייטערע מוחין ווערט די טאג גרעסער, דאס הייסט אורך ימים, אורך ימים, איז מרחיב זיינע טעג. סאו ס'איז פשוט אז אז מ'קען נישט אמת'דיג אין זיבן וואכן פיקסן זיבן מידות אדער עניטינג, נישטא אזא זאך. נאר וואס, די פאקט איז דאך, פון וואס איז געמאכט זיבן יאר, פון וואס איז געמאכט זיבעציג יאר, ס'איז געמאכט פון א באנטש פון קליינע זיבן וואכן. איז מ'דארף האלטן קאפ פון די צוויי זאכן א גאנצע צייט. מ'טאר נישט, מ'דארף. איך זאג נישט דא קיין קיין טעאריע וואס שטימט, ווייל די רגע וואס איך זאג א טעאריע וואס שטימט, יא, איז א גרויסע צרה, אלע תורות שטימען צו גוט, דעמאלטס איז אזויווי יענער געזאגט, נעשתה התועבה בישראל. ס'שטימט, ס'איז נישט געמאכט צו שטימען, ס'איז געמאכט מ'זאל וויסן אז ס'דא די אלע סדרים, יעצט וועלכער בין איך? איך זאג תהלים אדער איך מאך תהלים? איך בין תהלים? אביסל זאג איך, אביסל מאך איך, אביסל בין איך.

און אזוי איז דאך די הלכה, עס איז דא מצוה לממני יומי און מצוה לממני שבועי, מען ציילט וויפיל טעג, מען ציילט וויפיל וואכן, וואס איז די נקודה דא? אזוי האב איך פארשטאנען אז ס'מיינט, האט מען געלערנט לעצטע וואך, אז עס זענען דא פארשידענע פארשידענע מדריגות, פארשידענע לעוועלס פון פארשטיין. איז זאגן אונז יעצט אז ס'דא שבת און ס'דא שבוע און ס'דא שבע, סאו שבת אדער שבע דאס איז די מדריגה פון די נוק' אזוי זאגט די זוהר, שבוע ס'האט א וואו אין דעם, וואו ווייזט אלעמאל אויף די זכר, אדער שבוע דאס איז שוין א העכערע מדריגה, רופט עס יומין עילאין, אין אנדערע ווערטער וואס מיין איך, וואס מיינט צו זאגן לויט ווי איך פארשטיי וואס איך פארשטיי איז אזוי, ס'הייסט ס'דא.

יעצט ווי די זוהר זאגט אז די די ענין פון ספירת העומר איז בעצם צו קאנעקטן די מצוה לממני יומי מיט די מצוה לממני שבועי דאס הייסט די ענין איז צו מאכן פון שבע שבתות צו ברענגן שבועות פאר דעם הייסט עס חג השבועות חג השבועות ווערט נאכדעם ווען מען ברענגט אלע שבועות אריין אין די אלע ימים און אלע שבע ימים. ס'הייסט, מ'דארף קאנעקטן שבוע מיט שבע, דאס דאס דאס די זוהר'ס לשון הדרש, און מ'זאגט א על פי קבלה, מ'דארף קאנעקטן די די זיבן מדריגות פון די ז"א, פון די תפארת, דארף מען זיי קאנעקטן מיט די מיט די שכינה, מיט די זיבן פארטס פון די שכינה, דאס איז די די מהלך פון פון ספירת העומר, לויט ווי אונז פארשטייען, פארשטייט מען אז דאס מיינט. אז מיר דארפן קענען משלב זיין, מיר דארפן קענען טרעפן א וועג צווישן די גרויסע גרויסע וואכן וואס אז מען טראכט נישט פון די גרויסע פיקטשער פון די גאנצע היסטאריע אפשר אפילו איז גארנישט, מיט די זייער קליינע פיקטשער פון איין טאג אדער אפילו פון זיבן טעג, און דאס איז בעצם אזוי ווי די מהלך וואס ער קוקט אן ווען זיך מצרף יעדע וואך קומט איין שבוע, איין העכערע לעוול, נאך א וואך ביז סך הכל צאמקומט זיך אלע זיבן שבועות, דעמאלטס רופט זיך עס שטייט אין פסוק און ביים פנחס שטייט.

זאך וואס איז לענגער פון לעבן און די זאך וואס איז קערצער פון לעבן רעדן איז פונקט אינמיטן ס'איז זייער א גרויסע ענין דעם איז דא תורה שבעל פה מען דארף רעדן לעסוק בדברי תורה רעדן אין תורה מען דארף שמועסן ס'איז נישט גענוג אפילו שרייבן איז צו סלאו ליינען איז צו שנעל וואס איז פונקט אינמיטן? פונקט אינמיטן איז בפה פונקט אינמיטן איז שמועסן רעדן שמועסן דאס איז מען צענעמט די זאך וואס איז זייער גרויס וואס איז אין קאפ ס'איז זייער סלאו אפשר בעיון ס'איז נישט ממש, ס'איז נישט אזוי אזוי שנעל, ס'איז נישט אזוי אזוי אומקלאר אזוי ווי אזוי ווי טוהן, אזוי ווי לעבן, לעבן איז אז די זייגער קלאפט יעדע סעקונדע, און דאס דאס דאס איז וואס דאס איז די מצוה פון ספירת העומר, סא יעצט פארשטייט מען, אפשר לויט וואס איך זאג די מצוה, ס'הייסט ס'איז סתם פשוטע ציילן אז איינער האט די כוונה, טוט ער דאך דאס, ער זאגט. ער זאגט אז ער וויל האבן חסד שבחסד, אויף דעם איז אפשר דא א תירוץ, ער זאגט עס וואס האט ער פון עס זאגן? וויל זאגן דאס איז די זאך וואס קאנעקט די די דעת עליון, די דעת וואס איז למעלה מן הזמן, אדער וואס איז סלאוער פון צייט כאילו, עפעס העכער פון צייט, מיט די זאך וואס איז נידריגער פון צייט, פועל ממש, כ'האב א שיעור געווען אנדערע אויפן וועגן דעם, קענסט פארשטיין די זעלבע זאך וועגן דרגות וואס הייסט חכמה, נפש. אין אין גוף פונעם די אין די זעלבע זאך אין די להלכה למעשה עס הייסט די וואס איז אין אונז זענען דאך אין עולם התורה אונז זענען דאך נישט אזוי שטארק אין עולם התפילה וואס נאר פון זאגן מ'דארף נישט נאר זאגן מען דארף אויך שמועסן ס'איז א אנדערע ענין עס איז דא זאגן און עס איז דא רעדן עס איז דא לערנען לערנען איז נישט נאר צו זאגן לערנען איז צו פארשטיין בתוכן זאגן יא צו שמועסן אדער צו שמועסן לערנען מיט חברים לערנען בחבורה די אנדערע סארט דיבור איז אויך סלאו דאון ווייל איך קען זאגן זייער שנעל דאווענען און רעדן די אייבערשטער פארשטייט שנעל יא איך קען רעדן זייער סלאו. אבער רעדן מיט א צווייטן דארף איך רעדן אין די ספיד פון פון ריעל לייף, דאס איז דאס איז די גרויסע ענין פון האבן א חבורה מענטשן וואס מען קען רעדן, שוין סאו דאס זאל מען טרייען דאס צו טון דאס איז וואס אונז לערנען די שבת, א פרייליכן שבת.